מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן סיפור עיין ג, מיר'ן היינט ממשיך זיין ווי מיר האבן אנגעהויבן יענע וואך אין די סיפורים וואס איז געווען אין די שמועסן מיט קינדער און יוגנט, און דער ספר וואס מ'האט ארויסגעגעבן פון די מעשיות וואס דארטן איז געווען געדרוקט הייסט דערצייל מיר א מעשה, האלטן מיר היינט דערצייל מיר א מעשה ב', די צווייטע, דער הונגעריגער פסח. דא ווערט דערציילט א מעשה וועגן א איבערלעבונגען פון א פארשיקטן אידן וואס מען האט אים פארשיקט אין רוסלאנד וואס ער האט מיטגעמאכט א פסח. דאס איז נישט געווען דער ערשטער פסח וואס א' נון, דאס איז א מעשה מיט א נאמען פון א מענטשן אבער מען וויל נישט דערציילן ווער דאס איז, שטייט אז זיין נאמען איז געווען א' נון. ס'איז נישט געווען דער ערשטער פסח וואס ער האט זיך געפונען פארשיקט אין א לאגער אין די רוסישע אזיע. געווען איז ער פארשיקט פאר שעדליכע טעטיגקייטן קעגן דער מלוכה, ס'האט געהייסן אז ער אז ער אז ער פירט אן זאכן קעגן די מלוכה, דאס איז אבער געווען א בלבול, אין דער אמת'ן האט ער זיך פארזינדיגט דערמיט וואס ער איז געווען א פרומער איד, פשוט כפשוטו, ער איז געווען א פרומער איד, דאס איז געווען גענוג אויף אים צו פארשיקן, וועלכער האט געטאן אלץ וואס ער האט געקענט כדי צו אויפצוהאלטן אידישקייט, נישט נאר אין דער אייגענער משפחה, נאר אויך וואו ער האט געקענט העלפן. ער איז פארמשפט געווארן אויף צען יאר פארשיקונג אין א אויסבעסערונגס לאגער פאר פאליטישע פארברעכער. וועגן זיינע איבערלעבונגען אין לאגער וועט זיין אינטערעסאנט צו הערן פון אים ווען עס וועט זיין א געלעגנהייט, דא וועלן מיר הערן פון אים ווי אזוי ער האט פארבראכט איין פסח אין א לאגער שפיטאל, איז געווען, און געווען איז דאס אין יאר תש ג, נײַנצן דרײַ און פֿערציק. אין זיבעטן יאר פון זיין פארשיקונג, אט איז וואס א' נון דערציילט וועגן יענעם פסח. וועגן זיינע איבערלעבונגען וועט נאך קומען א אנדערע הזדמנות וואס מ'וועט דערציילן וואס איז געווען מיט אים, דא וועלן מיר דערציילן וואס איז פארגעקומען מיט אים אין דעם פסח תש ג, ווען ער איז געווען אין א שפיטאל אין דעם לאגער. אין חודש אדר א' האב איך באקומען א בריוו פון דער היים אז אין גיכן שיקן זיי מיר ארויס מצה אויף פסח, דער בריוו איז אנגעקומען אויפן אדרעס פון מיין פריערדיגן לאגער, איך האב זיי באלד אנגעשריבן א בריוו אז זיי זאלן מיר שיקן דעם פעקל אויף מיין נייעם אדרעס, דעם בריוו האט פאר מיר איבערגעשיקט מיינער א פריינט אין לאגער וואס האט געהייסן דוד, וועלכער איז געווען דער פארוואלטער פון שפייז מאגאזין אין לאגער, ער איז געווען ער איז געווען דער וואס איז געווען ממונה אויף צו אויף די שפייז אויף דעם אויף דעם מחסן פון די עסן, ער האט דעם בריוו איבערגעגעבן צו א פרייען מענטשן וואס איז געפארן אין מאסקווע, כ'האב שטארק געווארט אויף דעם פעקל מצה און אנדערע פראדוקטן וואס וועט מיר מעגליך מאכן אפצוהיטן פסח און פארשטארקן מיינע כוחות, ווארום איך בין געווען זייער אפגעשוואכט און האב געליטן זייער שטארק פון דעם מאגן עטליכע טעג נאך ראש חודש ניסן, איז אריינגעקומען צו מיר די פארוואלטערן פון דער פאליטישער אויפקלערונגס אפטיילונג, עס הייסט די פרוי וואס איז געווען, זי איז געווען ממונה אויף די אויף די אלע פאליטישע וואס זענען געזעצן דארטן, א פרוי וועלכע איז אויך געווען די צענזארן פון בריוו און פעקלעך וועלכע זיינען אנגעקומען צו די ארעסטאנטן, יעדן בריוו, יעדן פעקל וואס איז אנגעקומען האבן זיי אויפגעעפנט און איבערגעליינט און געזען וואס דארטן שטייט. זי איז געווען א נייע אויף דעם אויף דעם אויף דעם אמט, זי איז געווען זייער א נייע וואס זי האט ערשט אנגעהויבן ארבעטן דארטן, זי האט געוואלט געוואויר ווערן, זי האט געוואלט וויסן צו איך האלט זיך נאך ביי מיינע רעליגיעזע איבערצייגונגען, צו איך האלט זיך נאך ביי מיינע אידישע זאכן, ארבעט נישט שבת און יום טוב, עס איז נישט עסט נישט פון דעם קעסל וואס זיי האבן, און אזוי ווייטער, זי האט געוואלט זען צו איך פיר זיך נאך די זעלבע זאך. ביי דער געלעגנהייט האט זי מיר געפרעגט, וואס אזוינס איז דאס מצה? כ'האב איר אלץ אויפגעקלערט, זי האט מיר געפרעגט ווען עס פאלט אויס פסח, און כ'האב איר געענטפערט גענוי אין צען טעג ארום עט זיין פסח. וואס וועט איר טאן אויב עס וועט נישט אנקומען פאר אייך מצה אויף פסח? האט זי מיר געפרעגט. איך קען זיך שפייזן מיט קארטאפל. און אויב איר וועט נישט קריגן קיין קארטאפל וואס וועט איר טאן? האב איך איר געענטפערט וועל איך מוזן הונגערן. פרעגט זי מיר, אכט טעג? האט זי געפרעגט, אומגלויבליך, אכט טעג עט איר הונגערן? האב איך איר געענטפערט, דער אויבישטער וועט מיר נישט פארלאזן. און דאמיט האט זיך אונזער שמועס פארענדיגט. ס'איז געקומען די ערשטע סדר נאכט, כ'האב איינגעלאדן דוד'ן און נאך א אידן וואס האט געהייסן בערקאוויטש צום סדר, אויפן טיש האבן מיר געלייגט א ריינעם פאפיר אנשטאטס א טישטעך, מיר האבן אויפגעקאכט א טשייניק וואסער, א קאכער מיט וואסער, איך האב אנגעגאסן דריי גלעזער טיי, וואס האט אונז פארטראטן די ארבע כוסות, דאן צו זייער גרויס פארוואונדערונג האב איך אוועקגעלייגט דריי מצות, אזוי האבן מיר געפראוועט דעם סדר, און איך האב פאר זיי געזאגט די הגדה אויף ווי ווייט איך האב געקענט אויסעווייניג. צום צווייטן סדר האבן מיר שוין קיין מצות נישט געהאט, מיר האבן געפראוועט דעם סדר מיט טיי און עטליכע שטיקלעך צוקער. איצט האב איך זיי געקענט אויסזאגן דעם סוד פון די מצות פארן נעכטיגן סדר. זינט איך בין אין לאגער האב איך יעדן יאר איבערגעלאזט עטליכע מצות פון איין פסח אויפן צווייטן, ווייל איך האב נישט געקענט וויסן אויב איך וועל באקומען פרישע מצה פאר דעם קומענדיגן פסח, האַ יא, ס' איז טאקע גוט צו נוץ געקומען די פאריאריגע מצה, נעכטן ביינאכט האב איך געהאט די מצות פון דעם פאריאריגן וואס איך האב איבערגעלאזט, דוד איז געווען זייער אין כעס אויף מיר פארוואס איך האב אים נישט געזאגט אז איך האב דעמאלט נישט באקומען א פעקל מצה אויף פסח, און דוד האט גע'טענה'ט מיר וואלטן אייער לעצטן ביסן בשום אופן נישט צוגענומען פון אייך, און ער געווען זייער ברוגז אויף מיר. אָ, צוליב דעם טאַקע האָב איך פֿריִער נישט דערציילט. אַזױ דער, אַזױ זאָגט דער מענטש, דערפֿאַר האָב איך אײַך נישט געװאָלט דערציילן, האָב איך זיך פֿאַרענטפֿערט. אין דער ערשטער סדר-נאַכט איז יעדער איד מחויבֿ צו עסן אַ כּזית-מצה. די איבעריקע טעג פֿון פּסח טאָר מען נישט עסן קײן חמץ, אָבער מען מוז נישט עסן מצה, מען קען אױסקומען מיט קאַרטאָפֿל, מיט פּירות און דאָס גלײַכן. ווען איך וואלט אייך דערציילט וואלט איר דאך נישט געגעסן, אבער ס'איז דאך דא א מצוה וואס איר מוזט עסן די ערשטע נאכט מצה, האב איך אייך נישט געוואלט דערציילן. וועגן פסח וועגן פירות איז דאך נישטא וואס צו רעדן, און קארטאפל איז אויך נישט לייכט צו באקומען, ווי וועסטו אויסהאלטן א גאנצן פסח האבן זיי, האט דוד מיר געפרעגט, איך האט האב איך אים געענטפערט איך האב א ברכה פון מיין טאטן אז איך וועל אם ירצה השם קומען בשלום אהיים, איך וועל ענדיגן די צען יאר און איך וועל אהיימקומען בשלום, האב איך אים רואיג געענטפערט, איך בין זיכער אז מיט דעם אויבערשטנ'ס הילף וועל איך דורכקומען. דוד איז אוועק פון מיר א ברוגז'ער, זייער אויפגערעגט אויף מיר, איך האב אים געזען בלויז אפאר מאל במשך פון גאנצן פסח, ער האט ער האט מיך געפרואווט צורעדן איך זאל עסן חמץ אדער עפעס פון זייער קעסל כדי נישט צו שטארבן פון הונגער, ווען ער האט דאס ביי מיר נישט געקענט פועל'ן, ער האט עס נישט געפועל'ט ביי מיר, האט ער זיך מער נישט באוויזן, ער האט פשוט נישט געקענט צוזעהן מיינע יסורים, ער האט פרובירט און פרובירט און פרובירט און ער האט געזעהן אז ס'העלפט נישט, האט ער אויפגעהערט צו קומען מיר זעהן. איך האב אויך געהאט אן אומדערווארטעטן אומדערווארטעטן גאסט, די צענ די צענזארן, די פרוי וואס מ'האט פריער געזאגט וואס זי קוקט איבער אלע בריוון מיט אלע פעקלעך, זי איז געקומען דעם ערשטן טאג חול המועד און מיר געפונען ביי דער ארבעט, זי האט באמערקט אז מיינע הענט טרייסלען זיך, און פארשטאנען אז איך בין אפגעשוואכט פון הונגער. איך האב אייך געבראכט עפעס צו עסן, זאגט זי מיר, ארויסנעמענדיג א פרישע ווייסע בולקע, א שיינע ווייסע בולקע, א חמצ'דיגע בולקע. פון דעם ריח פון דער פרישער בולקע האט זיך מיר פארדרייט ממש דער קאפ, פון דעם ריח נאר. איך האב איר געזאגט אז פסח עס איך נישט קיין חמץ, און האב זיך אנטזאגט פון איר מתנה מיט א דאנק, זי האט גארנישט געזאגט און זי איז אוועק געגאנגען. צומארגנס האב איך זיך געפילט נאך שוואכער, זי איז ווידער געקומען, דאס מאל האט זי געבראכט עטליכע קיכלעך פון ווייסן מעל, און זי זאגט מיר איך האב עס אליין געבאקן מיט צוקער און בוימל, איר מוזט עסן, איר וועט זיך דאך אנמאכן דעם טויט. איך האב זי באדאנקט זייער שטארק, און ווידער אנטזאגט זיך לחלוטין איך וועל קיין חמץ פסח נישט עסן. איר וואונדערט זיך אוודאי וואס איך בין אזוי באזארגט וועגן אייך, אזוי זאגט זי צו אים, איך טראכט אז מסתם האט איר א ווייב און קינדער וועלכע ווארטן אויף אייך, איך פיל זיי מיט, איך וואלט געוואלט אז איר זאלט אהיימקומען צו די ווייב מיט די קינדער, כ'האב שוין נישט אויף וועמען צו ווארטן, מיין מאן איז געווען אן אפיצער דא אין לאגער, אזוי דערציילט זי, האט מען אים געשיקט אויפן פראנט, און עטליכע וואכן שפעטער האב איך באקומען א ידיעה אז ער איז געפאלן אין שלאכט, אין קרב, אין די מלחמה איז ער געפאלן קעגן די היטלעריסטן. איך בעט אייך, עסט א קיכל, איר וועט זיך מחיה זיין. זי האט אים דערציילט פון אירע צרות אז זי האט פארלארן דעם מאן, און זי וואלט נישט געוואלט אז ס'זאל פאסירן צו אים אויכעט אז זיין ווייב מיט די קינדער זאלן הערן אז ער איז געשטארבן. האב איך איר געענטפערט, עס טוט מיר לייד צו הערן וועגן אייער פארלוסט, וואס איר האט פארלארן אייער מאן, אבער איך בעט אייך, לאזט מיר צו רו, איך וועל קיין חמץ פסח נישט עסן. זי איז אוועקגעגאנגען אן אויפגערעגטע, זי איז געווארן זייער אויפגערעגט, איך האב זיך געפילט זייער שוואך און האב זיך געלייגט אין בעט, איך האב שוין מער פון בעט נישט געקענט אראפגיין, אזוי שוואך בין איך געווען. עטליכע מאל איז צו מיר געקומען בערקאוויטש, ער האט מיר געגעבן ווארימע זיסע וואסער צו טרינקען, און איז יעדן מאל אוועק א צובראכענער, קוקנדיג אויף מיר ווי איך קוק אויס. אחרון של פסח בין איך שוין געלעגן א האלב פאר'חלש'טער. אינדערפרי איז געקומען בערקאוויטש, איך האב אים געבעטן ער זאל מיר אפגיסן נעגל וואסער און דערלאנגען דעם סידור. די ווערטער פון דעם סידור האבן אבער גענומען טאנצן פאר מיינע אויגן, כ'האב נישט געקענט ליינען אפילו, עס האט מיר געשווינדלט אין קאפ, וואס עס איז ווייטער געשען ווייס איך נישט, נאר ווען איך האב זיך אויפגעכאפט איז פאר מיר געשטאנען די פארוואלטערין פון דער סאניטאר אפטיילונג, ס'איז געשטאנען די באלעבאסטע פון דעם שפיטאל, זי האט מיר ווייזט אויס געמאכט אן איינשפריצונג, פון וועלכער עס איז מיר געווארן זייער הייס. פון וואנעט דער פארעקשנטער איד נעמט כוחות ווייס איך נישט האט זי געזאגט צו דאוויד'ן און איז ארויס פון דעם צימער. דוד איז שוין פון מיר נישט אפגעטראטן, ביז עס איז געווארן פינסטער, עס איז געווארן מוצאי אחרון של פסח, און ער זאגט צו מיר, איצט איז שוין אויס פסח, האט ער מיר געזאגט, איך האב שוין אבער נישט געקענט דאווענען מעריב, דוד האט געבראכט עטליכע ווייסע סוכארקעס, סוכארקעס, און אביסל צוקער, ער האט געווייקט די סוכארקעס אין זיסע טיי, און מיר געקארמעט אזוי ווי מען קארמעט א קינד. נאכן עסן בין איך אנטשלאפן געווארן און האב זיך אויפגעכאפט אויף מארגן אינדערפרי, איך בין געווען אזוי אפגעשוואכט אז דוד האט מיר געמוזט העלפן לייגן די תפילין, כ'האב נישט געקענט לייגן תפילין אליין. צוויי טעג נאך פסח איז בערקאוויטש געקומען צו מיר מיט דער בשורה אז מ'האט אים באפרייט, און ער וועט באלד קענען פארן אהיים. דערביי האט ער מיר דערציילט אז זייענדיג אויף דער פאסט האט ער זיך דערוואוסט אז מיט א צייט צוריק נאך פאר פסח איז פאר מיר אנגעקומען א פעקל פונדערהיים און די צענזארן האט עס אפגעשיקט צוריק. איצט האב איך פארשטאנען פארוואס זי האט אזוי איבערגעלעבט ווען איך האב געהונגערט פסח, זי האט מורא געהאט אז איך וועל נישט אויסהאלטן און זי וועט האבן מיין טויט אויף איר געוויסן. זי איז נישט געקומען סתם אזוי זיך בעטן איך זאל עסן אירע קיכלעך מיט אירע ווייסע בולקעס, זי האט געפילט זייער שלעכט אז זי וועט זיין דער גורם וואס ער וועט שטארבן, ווייל זי האט דעם פעקל מיט די מצות וואס איז געקומען האט זי צוריק געשיקט. בערקאוויטש איז נאך פארבליבן נאך צוויי וואכן אין שטאט, יעדן טאג האט ער מיר געבראכט אין לאגער א פלעשל מילך מיט קארטאפל, מיט ווייסע ברויט, מיט אביסל צוקער, אמאל אויך א פעקעלע מיט גרינע ציבעלעך, איך האב צוריק געקראגן מיינע כוחות ברוך השם, אינצווישן האט מען מיך אין א געוויסן טאג ארויס גערופן צו דעם נאטשאלניק, דער נאטשאלניק איז דער הויפט פירער פון דעם גאנצן פון דעם גאנצן פלאץ דארטן, דארטן איז אויך געווען בערקאוויטש, און ס'איז אויך געווען די פרוי די צענזארן וואס זי האט מיר געוואלט געבן די קיכלעך און זי האט צוריק געשיקט מיין פעקל מצות, זי איז געווען א בלאסע און א דערשראקענע, אז איך קום אריין זעה איך אז זי איז זייער בלאס ווייס און א דערשראקענע, דער נאטשאלניק האט מיר געזאגט אז ער האט באקומען א ידיעה אז די צענזארן האט צוריק געשיקט מיין פעקל פאר פסח און זי האט זיך אין דעם מודה געווען. א ווייטערע אויספארשונג האט אויך ארויסגעבראכט אז זי האט צוויי בריוו וועלכע זיינען פאר מיר אנגעקומען פון דער היים פארניכט אז צוויי בריוון וואס איז אנגעקומען פאר מיר האט זי פארניכטעט זי האט זיי פארברענט כדי איך זאל זיך נישט דערוויסן אז דארטן שטייט אז ס'איז דא א פעקל פאר מיר. איצט האָט מיר דער נאַטשאַלניק געהייסן אונטערשרײַבן אַן אָנקלאַגע קעגן איר. דער מנהל פֿון דעם גאַנצן פּלאַץ האָט מיר געהייסן איך זאָל אָנשרײַבן אַ בריוו צו די ממשלה קעגן איר. איך וועל זיך פּערזענלעך באַמיִען, האָט ער געזאָגט, אַז זי זאָל באַקומען איר פֿאַרדינטע שטראָף, האָט דער נאַטשאַלניק מיר פֿאַרזיכערט. די צענזאָרן האָט אויסגעבראָכן אין אַ שטאַרקן געוויין און גענומען בעטן דעם נאַטשאַלניק, דעם מנהל פֿון דעם פּלאַץ, ער זאָל רחמנות האָבן אויף אירע יתומים, וועמענס פאטער האט אפגעגעבן זיין לעבן פארן פאטערלאנד, זי האט דאך שוין נישט קיין מאן, זאל ער כאטש רחמנות האבן אז זי זאל קענען זיין מיט אירע קינדער וואס זיי זענען יתומים, זייער טאטע האט אוועקגעגעבן זיין לעבן פאר דעם פאטערלאנד פאר רוסלאנד. דער נאטשאלניק האט איר געענטפערט, נישט ביי מיר, נאר ביי דעם מענטשן וועלכן דו האסט שיעור נישט אומגעבראכט דארפסטו בעטן, דארפסט זיך נישט בעטן ביי מיר, ביי מיר וועט דיר גארנישט העלפן, דארפסט בעטן ביי דעם מענטשן וואס דו האסט אים שיעור אומגעבראכט. האט דער נאטשאלניק איר קאלט געענפערט, עס בעטן ביי מיר וויפיל דו ווילסט וועט דיר גארנישט העלפן. איך האב געענפערט, איך האב געענפערט, זאגט ער, אז די צענזארין האט קענטיג חרטה געהאט אויף איר אוממענטשליכער האנדלונג, זעט אויס אז זי האט טאקע חרטה געהאט, און געזוכט אויף איר אופן א וועג צו אויסבעסערן איר פעלער וואס זי האט געטון. דערצו, נעמענדיג אין אכט אז דער טאטע פון אירע קינדער איז טאקע געפאלן אויפן פראנט קעגן די היטלעריסטן, בין איך איר בין איך איר מוחל, בתנאי אז זי וועט צוזאגן מער נישט זיך מער נישט באלעבאטעווען און טון זאכן וואס מען טאר נישט צו די אלע וואס זיי זיצן דא די איינגעזעצטע. מיין דערקלערונג האט ווייזט אויס געמאכט א שטארקן איינדרוק אויפן נאטשאלניק, ער האט עס נישט געקענט גלייבן, א מענטש וואס איז שיער געהארגעט געווארן געשטארבן פון הונגער צוליב איר איז איר מוחל, ער האט צוגעזאגט אז ער וועט דעם ענין נישט איבערגעבן דעם פראקוראר, ער האט עס נישט איבערגעבן צו דעם שופט, אבער זי וועט באזייטיגט ווערן פון איר פון איר דזשאב, און וועט באקומען א ווייניגער פאראנטווארטליכע באשעפטיגונג, מ'וועט איר געבן א ארבעט וואס זי האט נישט אזא גרויסע אחריות אז זי קען נעמען פעקלעך און צוריקשיקן און פארברענען בריוו, מ'וועט איר געבן א סאך א שוואכערע דזשאב וואס זי קען נישט האבן קיין קאנטראל אויף אזעלכע זאכן. דערמיט האט זיך דער ענין פארענדיגט, אבער יענעם הונגעריגן פסח וועל איך פארשטייט זיך קיינמאל נישט פארגעסן. מ'וועט גיין צו די מעשה ג' אין דעם ספר דערצייל מיר א מעשה, אליהו הנביא'ס כוס. אין א קליין שטעטל האט אמאל געוואוינט א פיינער און ערליכער איד, אבער א גרויסער ארעמאן. זיין פרנסה האט ער געצויגן דערפון וואס ער פלעגט ארויסגיין אין וואלד

וואס האט זיך לייכט געגליטשעט אויפן שניי, אבער יענער ווינטער איז געווען זייער א שווערער, עס האט געשנייט אן אויפהער, און שטארקע זאווערוכעס האבן פארשאטן די וועגן און גאסן מיט א געדיכטן שניי, מען האט פון שטוב נישט געקענט ארויסגיין, און ווען דער פראסט האט זיך אריינגעכאפט אין שטוב און מ'האט געדארפט ארויסגיין איינקויפן האלץ און שפענדלעך, זענען געווען אנגעפארן גרויסע פויערישע שליטנס אנגעפאקט מיט האלץ, ס'זענען געקומען פון די גרויסע פלעצער פון די פריצים, וואס זיי האבן אזעלכע גרויסע וועגעלעך אזעלכע וואס ס'גליטשט זיך אויף די שניי, און זיי האבן צוגענומען די גאנצע פרנסה פון חיימ'ן דעם אָלסאַקער, װי מע האָט אים אין שטעטל גערופֿן, זײַן נאָמען איז געװען חײם דער אָלסאַקער, װי אַזױ זײ זענען געקומען, זײ האָבן פֿאַרקױפֿט אַזױ פֿיל האָלץ, האָט ער פֿאַרלאָרן זײַן גאַנצע פּרנסה און האָט זיך, און האָט, און אָט האָט זיך דערנענטערט דער ליבער יום-טובֿ פּסח, און בײַ חײמען אין שטוב איז קײן פּרוטה נישט געװען, נישט אױף מצה, נישט אױף אַרבע־כּוסות, שױן אָפּגערעדט, אַז ס'איז נישטאָ קײן פֿיש און פֿלײש, װי עס פּאַסט זיך פֿאַר אַזאַ טײַערן יום-טובֿ, װי פּסח. וואס וועט זיין וואס וועט זיין וועגן פסח האט חיים'ס ווייב כסדר געמאנט אים געהאלטן אין איין פרעגן וואס וועט זיין וועגן פסח האט ער געענטפערט דער אויבישטער וועט העלפן האט חיים געענטפערט מיט א טיפן זיפץ א קרעכץ און פלעגט זיך אומקערן צו זיין תהילים זאגן קיין גרויסער למדן איז ער נישט געווען פלעגט ער האלטן אין איין זאגן תהילים פון זיפצן וועט נישט ווערן קיין מצה און קיין וויין און אפילו נישט קיין קארטאפלס האָט דאָס װײַב אים ביטער אױפֿגעװאָרפֿן, זאָגסט תּהילים, פֿון זיפֿצן, פֿון קרעכצן און פֿון קרעכצן װעט נישט װערן קײן מצה. האָט ער איר געענטפֿערט, איז װאָס אַ שטײגער זאָל איך טאָן? װאָס װילסטו זאָל איך טאָן? האָט חײם זיך געבעטן בײַ איר, װאָס טוען אַנדערע אָרמע לײַט? געלױבט דער אױבערשטער, ס'איז דאָ אַ מעות-חיטים אין שטעטל, דער גבאי װעט דיר נישט אַנטזאָגן, האָט אים זײַן װײַב געטענהט. חײמען האָט פֿאַרקװעטשט דאָס האַרץ, אלע יאר פלעגט ער געבן א ביישטייערונג צו מעות חיטים, ער פלעגט געבן דעם גבאי אויף מעות חיטים צו אויסטיילן פאר ארמע לייט. קיין סך האט ער טאקע נישט געקענט געבן, אבער דאך האט ער געפילט אז ער האט א חלק אין דער גרויסער מצוה, און איצט גיי און בעטן גאר א נדבה פון מעות חיטים. און ער האט איר גארנישט געענטפערט. זאגט אים די ווייב, וואס שווייגסטו, חיים? האט ער איר געענטפערט, פון צדקה וויל איך נעמען! האט חיים שארף איר געענטפערט. און זי האט אים צוריק געזאגט מיט דיין שטאלצקייט וועלן מיר קיין סדר נישט קענען פראווען, האט אים די ווייב ווידער אויפגעווארפן. חיים האט געוואוסט אז זיין ווייב איז גערעכט, אבער ער האט ביי זיך בשום אופן נישט געקענט פועל'ן צו גיין בעטן הילף אויף פסח פון מעות חיטים. אפשר קען מען נאך עפעס געפינען אין שטוב וואס צו פארקויפן אדער צו פארזעצן אלס א משכון, האט חיים געפרעגט. דאָס װײַב האָט זיך ביטער צעלאַכט. די זילבערנע לײַכטער האָט מען שױן לאַנג פֿאַרזעצט, די קישינעס האָט מען שױן לאַנג פֿאַרקױפֿט, און אַפֿילו די פּערינעס, כּמעט װי אױסגעלײדיקט פֿון די פֿעדער, מע האָט אַרױסגענומען די פֿעדער און מע האָט זײ פֿאַרקױפֿט. די אײנציקע זאַך, װאָס איז געבליבן צו פֿאַרזעצן, איז דער דלות אַלײן. אָבער קײן בעלנים אױף דעם װעסטו נישט געפֿינען. װער װעט קױפֿן בײַ דיר דײַן דלות? און זי האָט זיך צעכליפּעט מיט ביטערע טרערן. חיים האט געזוכט א טרייסט אין די הייליגע פסוקים פון תהילים. דאס ווייב האט נישט אפגעלאזט חיים, האט זי שטילערהייט א זאג געטאן, מיר האבן נאך דעם זילבערנעם בעכער, דעם כוס פון אליהו הנביא, אפשר, אפשר זאלסטו אים פארמשכונען און מ'וועט האבן געלט אויף מצה און וויין און קארטאפלס. חיים איז אויפגעציטערט געווארן. וואס רעדסטו? אליהו הנבי'ס כוס צו פארזעצן? און וואס פאר א פנים וועט ביי אונז האבן דער סדר אן אליהו הנביא? האט אים די ווייב געענטפערט נישקשה, אליהו הנביא וועט נישט ברוגז זיין, ער וועט צו אונז קומען ווי ער קומט צו אלע אידן צום סדר, האט די ווייב נישט אפגעלאזט. שטעל זיך פאר אט קומט ער אריין צו אונז און זיין כוס איז נישטא. זאגט חיים, ניין, איך וועל אליהו הנביא נישט לאזן פארשעמען. זאגט אים די ווייב ווייטער, אליהו הנביא וועט נישט פאראיבל האבן, ער וועט פארשטיין אז דו האסט עס פאר'משכ'נט ווייל דו האסט נישט געהאט קיין געלט אויף מצות מיט וויין. ענפערט איר חיים, שלאג זיך ארויס דעם געדאנק פון דיין קאפ, איך וועל צום סדר אן אליהו הנבי'ס כוס נישט גיין, דער אויבישטער וועט העלפן אויף אן אנדער אופן, האט חיים איר געענפערט און זיך ווידער גענומען צו זאגן תהילים, מיטאמאל האט ער זיך א כאפ געטון, אוי! ס'איז דאך דא א ציג! בריינעלע, רופט זיך חיים אפ צו זיין ווייב שטילערהייט, אקוראט ווי ער וואלט מורא געהאט די ציג זאל נישט דערהערן, זאגט ער אזוי שטילערהייט, אפשר וועלן מיר פארקויפן די ציג? דו ביסט דען גאר משוגע געווארן אינגאנצן? האט די ווייב אויסגערופן א פארציטערטע, דאס איז דאך אונזער גאנצע פרנסה איצט, דאס ביסל מילך וואס מיר האבן פאר די קינדערלעך, ניין, דאס וועל איך בשום אופן נישט דערלאזן, אבער אליהו הנבי'ס כוס גיט דאך נישט קיין מילך, פארקויף שוין בעסער דעם כוס. חיים האט איר געענטפערט, חס ושלום, בשום אופן נישט. און דערמיט האט זיך די דינגעניש צווישן חיים מיט זיין ווייב געענדיגט. די נאכט פון ערב פסח איז געקומען, חיים האט בודק חמץ געווען, כאטש עס איז קיין חמץ שוין נישט געבליבן פון פריער. דערנאך איז ער אוועק צום רב פארקויפן חמץ, דער רב האט אים געפרעגט וואס פאר א חמץ ער האט צו פארקויפן, אפשר איז איבערגעבליבן אביסל מעל? ענפערט ער דעם רב, ניין, ניין רבי. אפשר איז געבליבן אביסל גרויפן? זאגט ער, ניין רבי. אפשר איז געבליבן חמצ'דיגע טעפ? חיים האט זיך דערפרייט, יא, ס'איז פאראן נאך אפאר טעפלעך. דער רב האט פארשריבן חיים'ס נאמען אויף דעם שטר מכירה, האט מקבל קנין געווען און דורכגעפירט די מכירת חמץ כדת וכדין. חיים איז געבליבן שטיין. פרעגט אים דער רב, איר ווילט עפעס פרעגן ר' חיים? זאגט ער, יא רבי, כ'האב א שאלה, קען מען יוצא זיין די ארבע כוסות מיט מילך? דער רב האט גענומען גלעטן זיין זילבער ווייסע בארד און האט זיך פארטראכט, א איד פרעגט אזא שאלה נעבעך? הייסט דאך אז ער האט נישט נאר קיין וויין נישט צום סדר, נאר אויך נישט א שטיקל פלייש, אז ער וויל מאכן די ארבע כוסות מיט מילך האט ער דאך נישט קיין פלייש, און אפשר האט ער אפילו נישט קיין שטיקל פיש, און ווער ווייס ער האט גאר א כזית מצה. אלא וואס דען, אויב ער איז נעבעך אזא נצרך, פארוואס איז ער נישט געקומען בעטן הילף פון מעות חיטים? איז דאך דערפון געדרונגען אז דער איד וויל נישט נעמען קיין צדקה, מוז מען געפינען אן אנדער עצה, האט ער זיך ענדליך אפגערופן צו חיים'ן, רבי חיים, די שאלה וואס איר האט געפרעגט איז גאר א הארבע שאלה, מען דארף אין דעם זיך גוט אריינטראכטן, און איצט ערב פסח איז מען פארנומען מיט מכירת חמץ און הכנות צום הייליגן יום טוב, במילא טוט מיר א טובה רבי חיים, איך וועל אייך געבן א הלוואה צו קויפן וויין פאר די סדרים און עפעס נאך וואס מען דארף, וועלן מיר קענען אפלייגן די שאלה אויף נאך פסח. און דערוויילע וועל איך האבן צייט אריינטראכטן זיך אין די שאלה וואס איר האט געפרעגט. דערביי האט דער רב ארויסגענומען עטליכע רובל פון טיש-קעסטל און האט געגעבן חיימ'ען דאס געלט. חיים האט זיך זייער געקווענקלט, ער האט נישט געוואלט נעמען, אבער דער רב האט זיך ביי אים געבעטן, טוט מיר א טובה ר' חיים, ס'איז דאך נישט מער ווי א הלוואה, און דאס געלט ליגט דאך ביי מיר סייווי אין טיש-קעסטל, זאל עס זיין ביי אייך דערוויילע, און ווען איר וועט קענען, וועט איר אם ירצה ה' אפגעבן צוריק. חיים האט נישט געהאט קיין ברירה, האט ער האט האט האט ער גענומען דאס געלט און איז באלד אוועק אין פארט אין אין פארט אין פאדראד, הייסט עס ער גיין אין אין אויוון וואו מען האט ער גיין אין פאדראד אין דעם אין מצה בעקערי וואו מען האט געבאקן מצה. שפעט ביינאכט איז חיים געקומען אהיים מיט מצה און וויין. און ער גיט א זאג בריינעלע, גוט יום טוב, האט ער אויסגערופן צו זיין ווייב, וואס האט זיך שוין געלייגט שלאפן, אין שטוב איז געווען זייער פינסטער, זאגט אים די ווייב, וואס פאר א יום טוב אויף דיר חיים, קענסטו זיך שוין נישט דערווארטן ביז מארגן? האט חיים געענפערט, איך פיל זיך שוין איצט זייער יום טוב'דיג, האט ער געענפערט זייער פריידיג, גיב נאר א קוק, מיר האבן מצה און וויין און אפאר רובל אויף שאר ירקות, בריינע האט געטראכט אפשר איז דער מאן נעבעך טאקע גערירט געווארן אויפן קאפ, פון נעבעך פון אזעלכע צרות איז ער גערירט געווארן, אדער עס חלומ'ט זיך אים א זיסער חלום. באלד האט זי זיך איבער אבער איבערצייגט אז דער מאן איז שוין גאר ביים קלארן פארשטאנד, די מצה איז געווען אמת'ע, און שוין דער געשמאקע ריח פון די פרישע מצה האט זיך צעגאסן איבער אלע גלידער, דער וויין האט געפינקלט און די פאר רובל אין האנט איז אויך נישט געווען קיין חלום. איך האב דיר געזאגט אז דער אויבישטער וועט העלפן און ער האט טאקע נישט פארלאזן. האט חיים געזאגט צו דער ווייב און האט איר דערציילט די גאנצע מעשה, און פארענדיגט האט ער, אט זעסטו, מיר וועלן אם ירצה השם האבן א סדר כיד המלך, און אליהו הנביא'ס כוס איז געבליבן גאנץ, און אפילו די ציג איז אויך גאנץ געבליבן, מיר האבן א גרויסן גאט און א טייערן פאטער אין הימל. חיים און בריינע און זייערע קינדערלעך האבן נאך אזא סדר אין לעבן נישט געהאט, און ווען בריינע איז געגאנגען מיט א ברענעדיגע ליכט צו עפענען די טיר צו שפוך חמתך, האט זיך באוויזן אן אלטער איד, און האט איר געזאגט גוט יום טוב. צוערשט האט זיך בריינע זייער דערשראקן, אבער דערהערנדיג א ליבליכן און פריינטליכן גוט יום טוב, האט זי דעם אידן געבעטן אריינקומען. חיים האט דעם אידן דערקענט, ער האט אים געזען אין בית מדרש צו מעריב, ס'איז געווען קענטיג א דורכגייער וועלכער האט זיך פארוואלגערט אין שטעטל. חיים האט דעם אידן פארבעטן צום סדר, אבער ער האט געענטפערט אז ער איז שוין פארבעטן געווארן אנדערשוואו. ער האט אבער צוגעזאגט אז ווען ער וועט פארטיג ווערן מיטן סדר ביי זיך, וועט ער אריינקומען צו אים, חיים, ער וועט אריינקומען צו אים, חיימ'ען, און פארברענגען מיט אים א וויילע. איצט איז ער געקומען. און חיים האט זיך זייער דערפרייט וואס דער ארעמאן איז געקומען. דער איד האט זיך געזעצט צום טיש, ער האט געווארפן א בליק אויף אליהו הנביא'ס כוס, וועלכער האט געשיינט און געפינקלט, בריינע האט אים גוט אויסגעשייערט ערב פסח, און דער כוס האט טאקע געגלאנצט. ס'איז א שיינער כוס, א טייערער כוס, א כוס של ברכה, האט דער אורח באוואונדערט דעם כוס. זייער א שיינער כוס, זייער א טייערער כוס, ס'איז ממש א כוס של ברכה. און האט אים געלעקט און געצערטלט. זאל אייער מזל גלאנצן אזוי ווי דער כוס, אזוי האט געזאגט דער אורח. דער אורח איז געזעצן א וויילע, געזאגט אפאר ווערטער וועגן יציאת מצרים, און געוואונטשן מען זאל אינגיכן דערלעבן די אמת'ע גאולה, און ער איז אוועק. אויף מארגן האט חיים געזוכט דעם אורח אין בית מדרש, ער האט אים געוואלט בעטן קומען אויך צום צווייטן סדר, אבער דער אורח איז דארט נישט געווען. חיים האט זיך גענומען נאכפרעגן אויף דעם פרעמדן אידן, אויב עימיצער ווייסט וואו ער איז, יעדער איינער האט געשאקלט מיטן קאפ און געענטפערט פארוואונדערט, וואס פאר א פרעמדער איד? עס איז דא קיין פרעמדער איד נישט געווען! חיים איז געווארן צוטומלט, סטייטש! ווי האט מען נישט געקענט באמערקן אזא שיינעם אידן מיט א פנים פון א מלאך? ער האט מיט אים אליין גערעדט און ער איז געווען ביי אים צום סדר! כמעט מיט טרערן אין די אויגן האט זיך חיים געווענדעט צום רב, אפשר האט ער דעם פרעמדן אידן געזען? דער רב האט אים בארואיגט, יא יא, דער איד איז אויך געווען ביי מיר צום סדר, און ביי אנדערע אידן אויך, אבער נישט אלע אידן האבן דעם זכות צו זען אים, און אויב איך וועל אים זען וועל איך אים בעטן אריינגיין צו אייך ר' חיים. דער רב האט אים געזאגט, כ'האב אים נישט געזען, ווען איך וואלט אים געזען, ס'איז געווען מסתם אליהו הנביא, ווען איך וואלט אים געזען וואלט איך אים געהייסן גיין צו דיר נאך פסח, איז חיים ארויס אין וואלד מיט זיין וועגעלע, פון שניי איז קיין זכר נישט געבליבן, ס'איז געווען ווארים און לופטיג, און די פייגעלעך האבן פרייליך געזונגען, חיים האט אנגעלאדן זיין וועגעלע מיט צווייגן און שפענדלעך, ער האט געשלעפט דעם וועגעלע איבער דער ווייכער ערד, די רעדער זיינען איינגעזונקען טיף אין דער ערד, און חיים האט זיין וועגעלע נישט געקענט באוועגן, האט ער געמוזט אראפווארפן די צווייגן, און האט קוים ארויסגעשלעפט די רעדער, און פלוצלינג האט א בליץ א בליטש געטאן פאר זיינע אויגן, חיים האט זיך איינגעבויגן, ס'אים ליכטיג געווארן אין די אויגן, א גאלדענע מטבע, דורך דעם וואס די רעדער האבן איינגעזונקן און דאס ארויסגעשלעפט איז ארויסגעקומען א מטבע, חיים האט גענומען נישטערן אין דער ווייכער ערד און האט באלד אנטדעקט א צופוילטן זעקל, א זעקל וואס איז געווען פארפוילט, מיט אסאך גאלדענע מטבעות, ממש אן אוצר, און אזוי האט חיים'ס מזל אויפגעשיינט ווי עס האט געשיינט אליהו הנביא'ס כוס אויף זיין סדר טיש.